מיטן אייבערשטנ'ס הילף הייבן מיר אן היינט פרשת בראשית, חומש בראשית, מ'איז מקיים וואס ס'שטייט אין די רשות לחותן בראשית ווען מ'רופט אים אויף שמחת תורה, מתכיפין התחלה להשלמה, מ'האבן יעצט געענדיגט ברוך השם וזאת הברכה, מיר הייבן אן גלייך לערנען די שיחה בראשית, מיר הייבן אן א נייעם כרך, מיר הייבן אן חלק כ', די ערשטע שיחה אין בראשית, דער רבי שטעלט זיך אויף די ערשטע רשי, פון חומש פון פרשת בראשית פון חומש בראשית און דער רבי וועט פרעגן אפאר שווערע שאלות מחדש זיין א חידוש נפלא און דער רבי וועט זיך שטעלן לכאורה מערסטן אויף די שיחה גייט אויף דעם שיטה ווי רשי ברענגט אראפ דעם מדרש די צוויי מדרשים אויף דעם עניין פון וועגן בראשית ברא אלוקים און דער רבי וועט מחדש זיין ווען דער רבי וועט ניצן ביידע מדרשים ווי איינער איז משלים דעם צווייטן און וואס ס'לערנט אונז אידן ווי אזוי מ'דארף זיך פירן אות א', אויף בראשית ברא אלקים, ברענגט רשי די מימרא פון רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, מ'האט נישט געדארפט אנהייבן די תורה נאר מהחודש הזה לכם, תורה איז מלשון הוראה, תורה איז תורה, און ער הייבט אן מיט מעשה בראשית זאגט רבי יצחק, אז מ'האט נישט געדארפט אנהייבן מיט בראשית, מ'האט געדארפט אנהייבן מהחודש הזה לכם. אויב אזוי פארוואס הייבט זיך טאקע אן פון בראשית? ומה טעם פתח בבראשית? זאגט רשי, ברענגט רשי אראפ די מימרא פון רבי יצחק'ן ווייטער, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, ברענגט אראפ א פסוק פון תהלים קי"א וואס ס'שטייט דארטן, כח מעשיו הגיד לעמו, דער אייבישטער ווייזט זיינע מעשים צו זיין פאלק, צו זיי געבן נחלת גוים. און רשי איז מבאר. אז דערמיט פארענטפערט מען די טענה פון אומות העולם, רשי לייגט צו אז מיט דעם וועט מען פארענטפערן די טענה פון אומות העולם, און ס'איז א לשון פון רשי, די אומות העולם טענה'ן ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם, די אידן ענטפערן זיי, כל הארץ להקדוש ברוך הוא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו וכולו איז דערפאר הייבט אן די תורה מיטן חומש מיטן פסוק בראשית ברא אלוקים און נישט מיט די ערשטע מצוה פון החודש הזה לכם ראש חדשים אין פרשת בא צו אונז דערציילן אז דער ענין כח מעשיו הגיד לעמו וואס איז כח מעשיו הגיד לעמו צו קענען ענטפערן די גויים וואס האבן טענות אז מיר זענען ליסטים וואס האבן צוגענומען די ארץ שבעה גויים פון דעם דיוק הלשון, לא היה צריך להתחיל את התורה, ומה טעם פתח בבראשית, ווי דער רבי ברענגט אראפ דעם לשון פון רבי יצחק'ן, ווי דאס איז אין בראשית רבה, און אויך אין ילקוט שמעוני איז די זעלבע זאך, דער לשון איז דארטן אז מען האט נישט געדארפט אנהייבן פון דעם, נישט ווי דער לשון וואס שטייט אין אייניקע מדרשים, ס'דא אין אנדערע מדרשים וואס עס שטייט, דער רבי ברענגט אראפ אין תנחומא, אין לקח טוב, און אין בראשית רבה אויכעט, און אין פירוש רשי אויף תהילים, איז דא אויף א צווייטן סארט אופן, וואס שטייט דארטן דער לשון, נישט ווי דער לשון וואס שטייט אין אייניגע מדרשים, לא היה צריך לכתוב את התורה כולו, מען האט אינגאנצן נישט געדארפט שרייבן בראשית, די תורה איז א ענין פון מצוות, א ענין פון הוראות, האט די תורה געדארפט אנהייבן פון החודש הזה לכם, און ממשיך זיין, נישט דערציילן די גאנצע היסטאריע פון בראשית מיט אברהם יצחק ויעקב מיט אלע זאכן. לא היה צריך לכתוב את התורה ומה טעם כתב מבראשית דאס איז דער לשון פון דעם צווייטן מדרש וואס דער רבי ברענגט אראפ וכיוצא בזה אבער רשי ברענגט דאך אראפ דעם וועג ווי ס'שטייט אין ילקוט שמעוני און אין בראשית רבה פרק א' לא היה צריך להתחיל את התורה ומה טעם פתח איז משמע אז די שאלה אין דעם מאמר איז נישט אז די פרשיות פון בראשית ביז החודש האבן בכלל נישט געדארפט שטיין אין תורה, נאר אז זיי האבן נישט געדארפט זיין דער אנהייב פון תורה. איז רשי נעמט אן דעם מדרש וואס עס שטייט נישט אז ס'האט נישט געדארפט אינגאנצן זיין, מען דארף יא דערציילן, אבער וואו דארף מען עס דערציילן? נאך החודש הזה לכם, נישט אנהייבן מיט דעם די תורה. דער רבי ברענגט אראפ אין הערה אכט אז טאקע דער שפתי חכמים לערנט טאקע אזוי אין זיין צווייטן פירוש לערנט ער אזוי אז על דרך הפשט הערה אכט על דרך הפשט מסתבר לפרש שגם כוונת רשי בלא היה צריך להתחיל כולו היא דלא הוה ליה לכותבו בתורה בכלל רשי גייט נישט אין דעם צווייטן מדרש וואס זאגט אז מ'האט נישט געדארפט אינגאנצן אויסשרייבן עיין שם וכפשט הכתוב וואס זאגט דער פסוק ער ברענגט א ראיה פון תהלים הגיד לעמו ס'האט גארנישט צו טון מיט די גוים ממילא האט עס יא געדארפט שטיין כח מעשיו הגיד לעמו, אבער נישט נישט אנהייבן, אבל ביינה של תורה איז איז קומט אויס פון פון פון פונעם שפתי חכמים אינעם צווייטן פירוש קומט אויס טאקע אז ער האלט אז ער לערנט אין רשין אויכעט אז זיין כוונה איז אז ס'האט אינגאנצן נישט געדארפט שטיין, אבל ביינה של תורה שבפירוש רשי יש לומר כבפנים, ובפרט ועיקר שרשי מדייק פתח בבראשית, דער לשון אין דעם אנדערן פלאץ איז לא היה צריך לכתוב, און רשי ברענגט אראפ דעם לשון פון לא היה צריך להתחיל את התורה, און וואס שטייט נאכדעם, ומה טעם פתח בבראשית, איז דער רבי איז מדייק אז לויט רשי קומט אויס אז רשי האלט אז ס'האט יא געדארפט שטיין, אבער שטיין שפעטער נאך החודש הזה לכם, ממשיך אין די שיחה, ווייל התחלת התורה האט געדארפט זיין פון החודש הזה לכם שהיא מצוה ראשונה שנצטוו בה, ישראל, ווי דער לשון רשי אליין זאגט דא אין דעם ערשטן פסוק אין בראשית. וויבאלד אז דער תירוץ, דער תירוץ וואס מען ענטפערט, פארוואס האט מען אנגעהויבן מיט בראשית, ווייל כח מעשיו הגיד לעמו, אז מיט די ליסטים וועלן קומען די גוים וועלן קומען האבן טענות אז מיר זענען ליסטים, וואס וועט זיין, העט מען זיי ענטפערן, כח מעשיו הגיד לעמו, דערפאר הייבט זיך אן מיט בראשית. דער רבי באווארנט אז דער תירוץ אויך אויף דער שאלה איז, אויף די שאלה אויכעט, אז ס'האט געדארפט שטיין נאר שטיין ווייטער אין תורה, שאם יאמרו אומות העולם קומט אויס אז כדי צו שולל זיין זייער טענה לסטים אתם וכו' איז נישט גענוג אז בראשית ברא אלוקים וועט שטיין ערגעץ וואו אין תורה, נאר דאס דארף זיין די התחלה פון תורה, אזוי קומט אויס. אויב דער ענטפער איז כח מעשיו הגיד לעמו, וואס שטערט מיר וואס ס'וואלט געשטאנען נאך החודש הזה לכם? איז דאך עפעס א ראיה אז ס'מוז שטיין פריער, אויב ס'מוז שטיין פריער האט דער רבי א שאלה אויף דעם, איז תמוה. אפילו אויב בראשית וואלט געשטאנען נאך החודש, וואלט מען אויך געוואוסט דעם ענין אז כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא הוא בראה ונתנה וכו', ווען ס'שטייט קודם החודש הזה לכם, און שפעטער הייבט זיך אן מיט בראשית ברא אלקים, וואלט מען געניצט דעם זעלבע זאך פאר די גוים, זיי געזאגט, איר זעט וואס ס'שטייט אין תורה, שטייט בראשית ברא אלקים, הוא בראה, ונתנה לאשר ישר בעיניו, פארוואס דארף עס זיין דווקא אנהייבן מיט די, אנהייבן מיט דעם די תורה? דאס וואס דער רבי פרעגט א שאלה, א געוואלדיגע שווערע שאלה, איז פארוואס וואלט עס נישט געווען קיין תירוץ מספיק, און עס דארף דווקא זיין פתח בבראשית? ס'הייסט אז ווען ס'שטייט נישט אנהייב וואלט איך עס נישט געקענט ניצן פאר די גוים און זאגן אז מיר זענען נישט קיין לסטים, פארוואס נישט? איך קען עס ניצן די זעלבע זאך. האבן מיר איין שאלה דא, אז פארוואס לויט דעם תירוץ וואס רש"י ענטפערט אז ס'האט געדארפט יא שטיין אבער ס'האט געדארפט שטיין שפעטער נאך החודש הזה לכם, ווי געזאגט פריער דער לשון ומה טעם פתח ולא היה צורך להתחיל אבער שטיין האט עס יא געדארפט, ווערט דאך די שאלה פארוואס טאקע דארף עס שטיין פריער, וואס וואלט געשאט ווען ס'שטייט שפעטער, וואלט געווען דער זעלבער ענטפער פאר זיי אויכעט. אות ב' אויך דארף מען פארשטיין וויבאלד אז לא היה צורך להתחיל לכתוב את התורה אלא מהחודש הזה לכם שטייט דאך קלאר די לשון פון פון פון פון רבי יצחק לא היה צורך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם אז מצד תורה אליין דארף איר התחלה זיין נישט מער פון בראשית אדער דאס בכלל נישט געדארפט שטיין אין תורה לויט דעם צווייטן מדרש בפרט אז דער בעל המאמר איז עס מדגיש בלשון לא און אלא שטייט נישט היה צורך להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם ומה טעם פתח צוליב כח מעשיו הגיד לעמו ס'איז א גוואלדיגע לשון מ'האט שוין גערעדט אסאך מאל אין רש"י וואס רש"י אליין איז מדגיש אויף זיך אליין און מען ניצט עס אלעמאל אז רש"י זאגט לא היה צורך לת אני לא באתי אלא לפשוטו של מקרא רש"י זאגט נישט אני באתי לפשוטו של מקרא נאר מיט א טאפלטן לשון אני לא באתי אלא דאס מאכט דעם ענין זייער שטארק, דער רבי ברענגט א ראיה פון די גמרא אין מנחות, מען זעט אין גמרא אין מנחות, ברענגט אראפ די גמרא דארטן, בפרט אז דער בעל המאמר איז עס מדגיש בלשון לא, לא היה צורך להתחיל, אלא ווען עס וואלט געשטאנען היה צורך להתחיל התורה מהחודש הזה לכם ומה טעם פתח בבראשית, וואלט אויך געווען גוט, דאך א ראיה אז עפעס דא ליגט עפעס אריינגעלייגט נאך שטארקער, אלא אלא לא און אלא, וואס ווייזט אז דאס איז לעיכובא, די גמרא דער תוספות לערנט אראפ פון דעם וואס שטייט דער לשון אויף דער לשון מיט א פריער לא און דערנאכדעם אלא איז דאס א ענין פון לעיכובא עס איז אז ס'מוז זיין אזוי וואס זעט מען אויס אין די גמרא דארט רעדט זיך וועגן דעם ענין פון עומר אז מ'דארף עס ברענגען נאר חדש ביז אז מ'האט נישט קיין חדש צו מ'קען ברענגען פון ישן צו מ'קען נישט ברענגען פון ישן זאגט דאס שטייט אין גמרא שטייט אין משנה אז אז אינו בא אלא העומר אינו בא אלא מן החדש שטייט דארט אין די לשון שטייט נישט העומר בא מן החדש אינו בא אלא מן החדש זעלבע זאך דא אויך די זעלבע זאך ווייל דאס שרייבט דאך דעם לשון ווי קומט עס אז צוליב שולל זיין א טענה פון אומות העולם זאל מען בייטן דעם סדר פון מכל שכן מוסיף זיין אין תורה שבכתב

נאך מער, אויף דעם, אויף דעם וואלט לכאורה געווען גענוג ווען מען גיבט איבער דעם ענטפער בעל פה מדור דור. ווער זאגט אז עס דארף שטיין אין תורה בכלל? עס וואלט דאך געקענט זיין אז מען זאל איבערגעבן אט דעם ענין מדור לדור אין בעל פה, תורה שבעל פה, ס'וואלט נישט געדארפט זיין דווקא אין תורה שבכתב. אזוי ווי כללות תורה שבעל פה, וואס איז תורה שבעל פה? תורה שבעל פה איז מפרש וואס ס'שטייט אין תורה, ס'פארברייטערט דעם ענין פון תורה, פון תורה אליין וואלט איך נישט געוואוסט אפילו ווי מען לייגט תפילין, כ'מוז האבן תורה שבעל פה ווי מען לייגט תפילין, שטייט אין תורה והיו לטוטפות בין עיניך וקשרתם לאות על ידך, כ'ווייס נישט וואס דאס איז דארט צו דארט, און טאקע די וואס טענה'ן נאר פון די תורה, וואס זיי גלייבן נישט אין תורה שבעל פה לייגן תפילין אויף א אנדערע ארט. איז ממילא איז אזוי ווי תורה שבעל פה איז מפרש אלץ, האט אויך תורה שבעל פה געקענט איבערגעבן מדור לדור, אדער בעל פה איבערגעבן איינער דעם אנדערן, אז פארוואס הייבט זיך אן די תורה פון איבערגעבן, אז איבערגעבן די מענטשן, אז דאס פארוואס שטייט בכלל אין תורה דער ענין פון בראשית ברא אלקים, צו דערציילן אז דער אייבערשטער איז בעל הבית אויף די וועלט. וברא און ער גיט עס יעדן איינעם פארוואס דארף דווקא עפעס אנהייבן די תורה מיט דעם מיט דעם דארף זיך אנהייבן די תורה דווקא מיט די בראשית און ווען מען געפינט דאך אין גמרא אין די גמרא אליין געפינט מען אט די זאך וועגן די זעלבע זאך ווען מען רעדט וועגן גויים קומען און האבן א טענה אויף אידן אז מ'האט צוגענומען ביי זיי די זאכן זעט מען אין גמרא אין סנהדרין אז מען ענטפערט זיי זאכן נישט מיט בראשית ברא אלוקים מען ענטפערט זיי גאר מיט אנדערע זאכן די גמרא דערציילט אין סנהדרין אז ס'איז געווען איינער וואס איז געווען א געווען מחכמי ישראל, ער איז געווען אין די צייטן פון בית שני, זיין נאמען ברענגט זיך אין ספרים פארוואס ער הייסט גביהא, ווייל ער האט געהאט א גרויסן הויקער, האט מען אים א נאמען געגעבן גביהא בן פסיסא. איז געווען דארט א פראבלעם, ס'איז געקומען דארטן די גויים, און ער האט געהאט מיט זיי א פארמעסט. זיי האבן געקומען מיט א שאלה און געזאגט אז די אידן זענען גנבים, זיי האבן צוגענומען ארץ ישראל פון אונז, האט גביהא בן פסיסא געזאגט, לאזט מיר גיין זיי ענטפערן, נישט איר גייט, עס וועט גיין א תנא אדער א אמורא, און ער וועט פארלירן, עס וועט זיין א בזיון, אז איך וועל געווינען, וועלן זיי זאגן, איר זעט, א קלענסטער פון די אידן קען געווינען, און עס וועט זיך דערלייגן, וועט מען זאגן, ווער דערלייגט, נישט קיין גרויסע מעשה. וואס האט ער זיי פארענטפערט? ער האט פארענטפערט די טענה פון בני אפריקיא, ס'קומען די מענטשן פון אפריקע, און זיי האבן געזאגט אז ארץ כנען שלנו היא, ארץ כנען באלאנגט באלאנגט צו אונז, שטייט קלאר אין די תורה וועגן ארץ כנען אז ס'באלאנגט צו כנען, כנען קומט פון נח און זיי שטאמען פון כנען, קומט זיי ארץ ישראל. און האט זיי געענטפערט אז עס איז נישט ריכטיג מיט א אנדערע הסברה, ער האט זיי גארנישט געענטפערט מיט אזוי ווי שטייט בראשית ברא אלוקים, ער האט זיי דאך געקענט זאגן בראשית ברא אלוקים, וועלכע שטייט נישט בפירוש אין תורה. ער האט זיי געענטפערט נישט מיט א זאך שטייט בפירוש אין תורה, פאר וואס ווען די תורה וויל דערציילן דעם ענין פון ווי מען זאל פארענטפערן די גויים, אז זיי גייען קומען זאגן ליסטים, דארף די תורה נוצן און מיט דעם אנהייבן די תורה מיט בראשית ברא אלקים? אדער ס'האט אינגאנצן נישט געדארפט שטיין ווי דער צווייטער מדרש, אדער ס'האט געדארפט שטיין ווען נאך החודש הזה לכם שרייב בראשית ברא אלקים א גוי וועט קומען א טענה זאגן אז אידן זענען גנבים וועט מען ארויסנעמען א חומש מ'וועט ווייזן אז אין ויקרא אדער אין במדבר אדער אין דברים שטייט בראשית ברא אלקים דער אייבערשטער איז בעל הבית אויף די וועלט ער האט באשאפן די וועלט און מען זעט עס אין גמרא סנהדרין אליין אז מ'האט נישט געניצט דעם ווארט בראשית וועלכע שטייט נישט בפירוש אין תורה שבכתב, ועל דרך זה די בני ישמעאל האבן אויך געהאט א טענה, ובני קטורה האבן געהאט א טענה אויף זייער טענה אז ארץ כנען שלנו ושלכם, מען דארף זיך טיילן מיט ארץ ישראל, ס'איז נישט נאר אייערע אינגאנצן. דער רבי האט דער רבי צוגעלייגט אז ס'שטייט נישט בפירוש אין תורה דעם תירוץ וואס האט זיי וואס האט זיי געענטפערט, זאגט דער רבי לכאורה האט ער זיי יא געענטפערט פון תורה, איז אין הערה צוועלף וועט עס דער רבי פארענטפערן, אף שמענתו היתה ראיה מן התורה.

עבד עבדים יהיה לאחיו, איז נישט נאר צו אידן, היינו כל האומות, לא רק בני ישראל, פארוואס האט איר אידן צוגענומען גאנץ ארץ ישראל, טיילט זיך מיט די גויים, שטייט דאך עבד עבדים יהיה לאחיו, שטייט נישט עבד עבדים יהיה ליהודים, אדער לישראל. וראה לקוטי שיחות אין חלק ד', דער רבי מזה שעל דרך הפשט, קען מען עס נאך מער נישט ניצן אויף דעם, פארוואס? ווייל עס איז דאך א קללה, ער האט דאך געשאלטן מיט דעם כנען, ואין שייך לומר שעל ידי קללה נעשה כנען לעבד. ווען ער אויף צו ווערן א עבד אויף עם ישראל קען עס נישט ווערן דורך דעם וואס האט אים געשאלטן ער זאל ווערן א עבד ממילא דאס דאס איז נישט דער אמת'ער ענין פון ווערן א עבד ממילא קומט אויס אז וואס גביהא בן פסיסא האט זיי געענטפערט איז נישט קיין זאך וואס שטייט דאך אין די תורה אבער אזוי ווערט דאך שווער פארוואס דארף די תורה דערמיט אנהייבן מ'דארף מיט בראשית ברא אלקים וואס קען זיין אדער ווי דער מדרש וואס זאגט אז מען דארף אין גאנצן נישט שרייבן דעם בראשית ברא אלקים מען דארף נישט האבן צו טון מיט די גויים וואס אינטערעסירט איבער די גויים טענה'ן די תורה דארף זיין החודש הזה לכם לויט דעם ערשטן מדרש וואס רש"י ברענגט אראפ אז ס'האט יא געדארפט שטיין אבער ווייטער איז אויך האט עס נישט געדארפט שטיין והא ראיה אז מען זעט אז מען דארף עס נישט ניצן צו די ניצן פאר די גויים איז מען משנה א סדר אין תורה און דער לשון איז דאך לא היה צריך להתחיל ס'א טאפלטע לשון איז דערפון געדרונגען, וואס זעהן מיר פון דעם? אז דער ענין פון פתח בבראשית איז נישט נאר אן ענטפער צו די אומות העולם, אויב ס'וואלט געווען נאר א ענטפער צו די אומות העולם, ווערן די צוויי שווערע שאלות וואס דער רבי פרעגט, לכאורה, וואס ערשטנס לויט רש"י, די שיטה פון רש"י האט עס געקענט שטיין נאך החודש הזה לכם, און האט עס געקענט ניצן די זעלבע זאך, קומט א גוי און טענה'ט איר האט צוגענומען ארץ ישראל, אין חומש דברים שטייט בראשית ברא אלקים, דער אייבערשטער איז באלעבאס אויף די וועלט, לויט דעם צווייטן זאך אז ס'שטייט אינגאנצן נישט, אויכעט נישט, איז דער ענין פון פתח בבראשית מוז מען זאגן איז נישט נאר א ענטפער פאר די גוים צו לייגן א פרשה אין תורה, א נייע זאך צו לייגן לויט דעם צווייטן מדרש אז ס'האט אינגאנצן נישט געדארפט שטיין, וואס שטייט נאר וועגן די גוים, ס'לייגט זיך נישט אין שכל, איז נישט נאר א מוז מען זאגן אז ס'נישט נאר א ענטפער צו די אומות העולם, דער רבי נעמט ארויס דעם מורא'דיג געוואלדיג דעם חידוש נפלא וואס דער רבי וועט מאכן דא, נאר דאס איז א ענין וואס איז נוגע צו אידן גופא. דערפאר האט מען אנגעהייבט נאר מיט בראשית, וואס איז דער ענין? דער רבי וועט זיין ווייטער אין די שיחה זייער געשמאק פארוואס די תורה הייבט אן מיט בראשית, און וואס איז די הוראה פאר אונז, און א ענין וואס איז נוגע צו אידן גופא סיי אין זייער תורה און סיי אין זייער עבודת השם, וואס דערמיט וועט מען אויך פארשטיין דעם טעם וואס אין דעם אין דעם פסוק וואס ווערט געבראכט אין מאמר רבי יצחק, לויט דעם ווי דער רבי וועט ארויסברענגען אז דאס רעדט מען צו די אידן גאר, ס'האט נישט צוטון מיט די ליסטים אינגאנצן. איז זאגט דער רבי תיכף ווערן פארשטאנדיג, וואסערע פסוק ברענגט רבי יצחק? רבי יצחק ברענגט א פסוק, כח מעשיו הגיד לעמו, לתת להם נחלת גוים. יא? מ'גייט דערציילן, פארוואס הייבט זיך אן מיט בראשית? אז דער אייבערשטער וויל דערציילן דעם כח מעשיו, אז ער האט באשאפן די וועלט, און ער גיט, און ער גיט זיי די גוים. ס'ווערט גארנישט דערמאנט דער ענין פון די ליסטים, ס'ווערט גארנישט דערמאנט די גאנצע מעשה. שטייט נאר הגיד לעמו אז ס'האט צוטון מיט אידן, זאגט דער רבי לויט ווי איך וועל מסביר זיין אז דער פתח בבראשית אדער בכלל וואס ס'שטייט בראשית האט עס צוטון דווקא מיט אידן און נישט מיט דעם ענין פון גוים, כח מעשיו הגיד לעמו לתת נחלת גוים ווערט נישט דערמאנט אז דאס איז אן ענטפער צו אומות העולם, ס'ווערט גארנישט דערמאנט בכלל אז זאלן קומען טענה'ן ליסטים אתם נאר דער רבי האט אונטערגעשטראכן כח מעשיו הגיד לעמו, דער אייבערשטער קומט און רעדט צו אונז בראשית ברא אלקים, ס'איז אונז מחייב עפעס, דאס הייסט דער כח מעשיו הגיד לעמו איז נוגע אידן אליין, כדי אז אידן זאלן נישט טראכטן, א איד זאל נישט טראכטן אז דורך זייער כיבוש פון ארצות שבעה גוים זענען זיי ליסטים, זאלסט נישט טראכטן חס ושלום אז דער אייבערשטער הייסט דיר גיין איינעמען ארץ ישראל אז דו ביסט א רויבער, וואס נעמסטו צו פון זיי דעם ענין? קומט די תורה דערציילן, דערציילט מען זיי, מ'דערציילט די אידן, נישט ענטפערן די גוים, דערציילט מען גלייך און דווקא אין התחלת התורה אז בראשית ברא אלוקים און הוא בראה ונתנה למי שרוצה. אות ג'. יעצט דער רבי הייבט אן צו מסביר זיין ווי וואו איז דער הסבר דא אויף די צוויי שאלות וואס ער האט געפרעגט, די ערשטע שאלה איז אז אז אפילו מען דארף האבן בראשית, לאמיר זאגן אז מען דארף האבן בראשית, פארוואס זאל עס שטיין ביים אנהייב? תורה דארף דערציילן וועגן תורה ומצוות, האט געדארפט שטיין קודם החודש הזה לכם און דערנאך מען וואלט עס קענען נוצן די זעלבע זאך, די צווייטע שאלה איז אז ווי קומט דאס אז אז פאר פארענטפערן די גויים וואס זיי טענה'ן ליסטים האט מען משנה געווען דעם סדר פון תורה בפרט אז שטייט דא לשון לא היה צריך להתחיל את התורה מיט א טאפלן לשון און לויט דעם צווייטן מדרש האט ער עס אין גאנצן נישט געדארפט שטיין האט נאר ריינגעלייגט א חידוש פון בראשית ברא אלקים ביז החודש הזה לכם האט עס ריינגעלייגט צו די גויים וועט דער רבי עס מסביר זיין אין אות גימל וועט מען דאס פארשטיין לויט דעם ביאור הפנימי פון צמח צדק דער צמח צדק איז מסביר אין אור התורה אין פרשת בו און דער רבי זאגט אין די הערה אז געבויעט אויפן ספר עמק המלך און דער דער צמח צדק איז מסביר אין דעם מאמר פון רבי יצחק די מעשה מיט די וואס זיי קומען טענה'ן ליסטים אתם זאגט ער אזוי כבשתם ארצות שבעה גויים דער צמח צדק איז מסביר זייער געשמאק על פי פנימיות הענינים, עס איז דא גופא דאורייתא, עס איז דא נשמתא דאורייתא, חסידות איז די נשמה פון תורה, דער צמח צדק וועט עס מסביר זיין ברוחניות הענינים וואס מיינט דא די גוים קומען און טענה'ן ליסטים אתם, זיי מיינען גארנישט אז מען האט צוגענומען ארץ ישראל, אט בפשטות מיינט עס יא, אבער בפנימיות הענינים מיינט עס א הוראה פאר אידן, וואס טענה'ן די גוים, דער רבי דער צמח צדק איז מסביר אזוי, כבשתם ארצות שבעה גוים, איר האט איינגענומען די ארצות פון שבעה גוים, מיינט ברוחניות, וואס איז ברוחניות? דעם כיבוש, די עבודה פון אידן אין די ארצות, און בכלל אין וועלט, אין די ארצות וואס זיי וואוינען, און בכלל אין די גאנצע וועלט, וואס די אידן טוען אויף דארטן דעם ענין פון אידישקייט, וואס איז די טענה? בשעת אידן זענען כובש, וואס זיי זענען כובש? זיי נעמען און נוצן ענייני העולם, דברי הרשות לשם שמים, א איד קען נעמען א בהמה, און מען נעמט די קלף, און מען מאכט פון דעם די הייליגסטע זאך וואס איז דא, מען נעמט א בהמה און מאכט פון דעם תפילין. די הייליגסטע זאך וואס מיר האבן איז דער ענין פון תורה געשריבן אויף קלף. וואס איז די קלף? א בהמה. דעמאלט קומען די גוים מיט א טענה, א איד נעמט און נוצט ענייני העולם וואס איז דברי הרשות, און ער נוצט עס לשם שמים, וואס טוט ער אויף? מאכט מען זיי אויס גוי'איש. ער נעמט צו פון די גוים דעם ענין פון די זאך וואס איז דבר הרשות, און ער מאכט עס אפילו נישט וואכעדיג. ער מאכט דאס אסאך העכער ווי וואכעדיג, וואס מאכט ער פון דעם נאר? ער מאכט פון דעם תשמישי קדושה, דבר שבקדושה, און ער מאכט קדושה ביז אז ס'ווערט קדשי קדשים. מ'קען נעמען א בהמה, מ'ברענגט איר אין בית המקדש און מ'שעכט איר, און ס'שטייט קלאר, מ'דאוונט יעדן טאג זאגט מען קדשי קדשים וואו מ'שעכט זי, ס'האט א דין פון קדשי קדשים, און אויף דעם קומט די טענה פון די גוים, אויף די רוחניות'דיגן ענין וואס אידן טוען אויף אין די וועלט, זיי נעמען ענייני הרשות, מען נעמט יעדן טאג און מען לייגט תפילין, מען נעמט ארויס יעדן טאג אין חול המועד בפרט, חול המועד, און יעדן מאנטאג און דאנערשטאג און שבת, מען נעמט ארויס די ספר תורה, וואס איז די הייליגסטע זאך וואס מיר האבן און מען לייענט אין דעם, און וואס איז דאס? פארמעט אויך פון א בהמה קומען די גוים און זאגן אויף דעם איז די טענה פון די אומות העולם וואס זאגן זיי ליסטים אתם איר זענט רויבערס די זאכן וועלכע געפינען זיך תחת ממשלת הגוים ס'איז ענייני רשות ס'באלאנגט צו די גוים זענען על כל פנים וואכעדיג יא די זאכן וואס געפינען זיך זענען על כל פנים וואכעדיג טענה'ן די אומות געהערן צו זיי על דרך וואס שטייט אין מדרש דער רבי ברענגט אראפ א מדרש סדר אליהו זוטא און אין ילקוט שמעוני שטייט אז יעקב ועשיו האבן זיך צוטיילט מיט די עולמות, ווען זיי האבן זיך געטראפן האבן זיי זיך צוטיילט, וואס האבן זיי זיך צוטיילט? יעקב האט גענומען עולם הבא און עשיו האט גענומען עולם הזה, איז אויב עשיו האט גענומען עולם הזה, ווי קען קומען א איד און נעמען א בהמה און עס מאכן הייליג? און עס אויפהייבן, ווי קען קומען א איד און פארן אויפן טרעין און זאגן א קאפיטל תהילים און ער איז דארט מטהר דעם אוויר, ס'איז אונזערע ס'איז נישט אייערע, איר זענט ליסטים, איר נעמט צו פון אונז זאכן וואס ס'באלאנגט צו אונז, און איר מאכט עס נישט נאר וואכעדיג איר מאכט עס קודש קדשי קדשי מאכט איר עס. במילא איז לויט אומות העולם די עבודה פון דעם כיבוש וואס א איד טוט דורך וועלכן מ'איז מרחיב גבול הקדושה, דער פלאץ ווערט הייליג קדושה איז אינה זזה ממקומה איז ממילא דאס איז א עניין פון גזילה בית המקדש איז שוין חרוב וויפיל באלד 2000 יאר גיט א קוק וויפיל אידן גיין צום כותל מערבי מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי מ'האבן איינגענומען דער פלאץ מען גייט אריין צו א צו א פלאץ וואו דער רבי איז געזעצן און געלערנט אין חדר פון יחידות איז דאס א הייליגער פלאץ ס'בלייבט הייליג דאס הייסט אז מען נעמט צו פון זיי א עניין און מען מאכט עס הייליג האבן זיי א גוטע טענה דורך וועלכן מ'איז מרחיב דעם גבול הקדושה, איז ביי זיי רופן זיי עס אן ענין פון גזילה. דער רבי שרייבט אז דעם ענין, ווי געזאגט פריער, אז דער צמח צדק בויט עס אויפן ספר עמק המלך, און אויכעט א קוק אריין אין מאור עיניים אין ריש פרשת תולדות, און דער און דער צמח צדק ברענגט עס אויכעט אין אור התורה. ממילא האבן מיר דאך דא א געוואלדיגע זאך ברוחניות'ע ענינים וואס די גויים טענה'ן, ליסטים אתם, איר נעמט צו זאכן וואס ס'באלאנגט צו אונז און איר מאכט עס קודש. אויף דעם איז דער ענטפער, בראשית ברא אלוקים, וואס איז בראשית ברא אלוקים? א פסוק אין דברי הימים, ממך הכל, אלץ איז דער אייבישטער'ס, קיינער זאך נישט אן דעם אייבערשטן, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, דאס וואס רבי יצחק זאגט, דאס וואס די זאכן האבן זיך געפונען קודם, וואס ענטפערט מען זיי? מען ענטפערט זיי מיט בראשית. זיי האבן דאך א טענה ס'איז זייערע, ענטפערט מען זיי ניין ניין ניין, בראשית ברא אלקים ממך הכל, דער אייבישטער האט אזוי געוואלט אז ס'זאל קומען צו אייך, מיר זאלן עס צונעמען פון אייך, מיר זענען נישט קיין ליסטים, לכתחילה האט עס דער אייבישטער אייך געגעבן אויף א אופן אז מיר זאלן עס קענען צונעמען. דאס וואס די זאך האבן זיך געפונען קודם עבודת האדם, ווי געזאגט פריער דורך אונזער עבודה הייבן מיר עס אויף מאכט עס הייליג קודם ס'האט זיך געפונען אין רשות פון די אומות פון חול על כל פנים ס'געווען חול איז נאר ווייל ברצונו נתנה להם דער אייבערשטער האט עס געגעבן ס'איז געווען דעם אויבערשטנס רצון אז מסיבת החטא פון עץ הדעת אזוי אזוי ברענגט דער רבי אראפ פון רמ"ז אויף זוהר אז מסיבה פון פון חטא עץ הדעת זאל עס זיי געגעבן ווערן אבער דאס גופא איז פארוואס האט ער זיי עס געגעבן בכדי אז דערנאך ברצונו נתנה להם, סליחה, ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. עס געווען א סיבה, צוליב חטא עץ הדעת, האט דאס דער אייבישטער געגעבן די גוים, און דערנאכדעם האט ער געזאגט, פארוואס נעם איך גיב איך עס אייך, מ'וועט עס צונעמען פון אייך דערנאכדעם, די אידן זאלן עס נעמען, איז נישט קיין ליסטים. דער אויבערשטער וויל אז אידן זאלן צוריקנעמען פון זיי די זאכן און אומקערן ביז גבול הקדושה ווי ס'איז געווען קודם החטא פון עץ הדעת דורך דער עבודה, וואסערע עבודה איז דאס? כיבוש פון אידן, ס'איז טאקע כיבוש, אבער דער אייבערשטער וויל עס, מיר זענען נישט קיין ליסטים ס'איז אייערע, ווייל דער אייבערשטער האט עס אייך געגעבן צוליב אן אנדערע סיבה אינגאנצן, און האט אייך עס געגעבן מיט א סיבה אז מ'זאל עס נאכדעם צוריקצונעמען פון אייך, און דאס איז אויך דער פירוש פון לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, יעצט וועט מען פארשטיין אויך וואס דער פירוש לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם און פאר וואס הייבט זיך עס אן דווקא פון בראשית לויט דעם צמח צדק ווי ער איז מסביר אין אור התורה תורה איז העכער פון מעשה בראשית תורה איז העכער פון מעשה בראשית ווי דער רבי ברענגט אראפ אין דער הערה פון אור התורה דארטן דאס זאגט דער צמח צדק תורה ענינה המשכת אור אין סוף מלמעלה מהצמצום תורה איז חכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא איז דאס חכמתו פון דעם אייבערשטן אט דאס פארן צמצום מה שאין כן סיפור מעשה בראשית אז די וועלט זאל ווערן באשאפן האט געדארפט זיין מוירדיגע מוירדיגע צמצומים און ברענגט זיך אין חסידות אפילו וואס וואלט געווען טויזנטער צמצומים וואלט נאך אלץ נישט געווארן קיין עולם הזה עס דארף זיין א מוירדיגער ענין צמצום ענין פון א פרגוד א מוירדיגע זאך א פרסה זאל זיין דער ענין פון א עולם הזה גשמי און מען זאל נישט זען די רוחניות, מען זאל נישט זען אז דער טיש לעבט פונעם אויבערשטן, מוז עס זיין מיט צמצומים, זע איך דאך אז תורה איז אינגאנצן א אנדער סארט דרגה ווי דער ענין פון עבודה. סיפור מעשה בראשית איז דאך נאכן צמצום, זאגט דער רבי, איז העכער פון מעשה בראשית, כולל אויך פון דער עבודה, פון דער עבודה מיט מעשה בראשית, אפילו די עבודה וואס מיר דארפן טון וואס מיר געזאגט פריער אז מ'דארף צוריק ברענגען די עניינים צו קדושה ענייני עולם וואס דאס איז עבודת הכיבוש איז ווי און ווי דאס איז אויך בפשטות ביי דעם אדם העובד מ'וועט דאס זען אפילו ביי די מענטשן אויכעט צו דער חילוק ווי ווען ער לערנט תורה און ווי ווען ער טוט ענייני רשות ווען ער גייט ארויס כובש זיין די וועלט און זיי ברענגען צו קדושה. דער רבי ברענגט אראפ אין א הערה איין און צוואנציג אויכעט פון דעם רבין נשמתו עדן אין תרסב אין א מאמר וואס דער רבי רשב האט געזאגט און אויכעט אין א מאמר פון פריערדיגן רבין אין תשה בראשית ברא שהבירור מדברי רשות אז א איד איז מברר דברי רשות קומט דאס אן ביז דעם ביז די דרגה פון לבוש מלכות דווקא דורך מצוות אז מען טוט א מצוה נישט מען גייט מברר זיין די וועלט ממשיכים בחינת כתר מלכות אינגאנצן א אנדערע סארט דרגה וואס זעט מען א שכר וואס זעט מען ארויס ביי א אידן ווען ער ווען ער דינט דעם אויבערשטן אז ביי תורה איז אינגאנצן א אנדערע סארט דרגה ווי ווען ער גייט ארויס כובש זיין די וועלט ווען א איד לערנט תורה אדער ער טוט א מצוה איז ער בעת מעשה אריינגעטון אין א דבר שבקדושה און איז העכער פון עניני עולם ער זיצט און לערנט ער טוט א מצוה ער איז נישט אין ער נישט שייך צום וועלט בכלל מה שאין כן ווען ער איז פארנומען מיט עניני רשות שלו אפילו ווען ער טוט זיי לשם שמים עס קומט אריין איינער און ער וויל עפעס פארקויפן, ער וויל עפעס קויפן פון אים, פארקויפט ער אים עס על פי הלכה, וויפיל ער מעג מאכן אויף דעם פרנסה, נישט איבעררייסן די פרייז, און די אלע זאכן, ער טוט אלעס ווי ס'דארף זיין על פי תורה, אפילו ווען ער טוט זיי לשם שמים, פארבלייבן זיי אויכעט דעמאלט, וואס בלייבן זיי? מעשיך און דרכיך, ס'איז נישט ווי ער זיצט אין שול און לערנט תורה אדער ער לייגט תפילין, ס'איז עניני רשות, צו וועלכע א מענטש איז גאר זיך מתאווה מצד גופו וקיומו וחיותו, די זאכן אין די וועלטליכע זאכן איז א מענטש מצד דעם גוף, מצד דעם קיום פון דעם גוף און דעם חיות פון דעם גוף ציט ער זיך צו דעם, ער האט א תאווה צו דעם, פארוואס? ווייל מצד נפש האדם הבהמית, דער אייבערשטער האט אריינגעלייגט די נשמה אין א נפש, אין א גוף און נפש הבהמית, נפש הבהמית ציט זיך צו די זאכן, איז אפילו אז זיך מתגבר אויף דעם איז נאך אלץ מעשיך און דרכיך, מה שאין כן ביי תורה איז אנדערש. לויט דעם ביאור וואס מ'האט ערשט געברענגט פונעם צמח צדק, ווערט אבער נאך שטארקער די שאלה הנל סעיף א' דער צמח צדק איז מסביר זייער געשמאק ברוחניות הענינים וואס דאס איז, אבער די שאלה ווערט נאך אסאך שטארקער, ומה טעם פתח בבראשית, מ'האט דאך ערשט געזאגט אליין אז ווען א איד לערנט תורה איז ער אינגאנצן אין א אנדערע סארט דרגה ווי מעשה בראשית, ווייל מעשה בראשית איז נאך צמצומים מיט אלע סארטן זאכן, און מ'זעט דאס אויפ'ן מענטשן אליין ווי געזאגט פריער, ווערט די שאלה אסאך שטארקער, ומה טעם פתח בבראשית? ס'דארף טאקע שטיין בראשית אבער קען זיין שפעטער. וויבאלד אז עבודת הכיבוש איז נידעריגער פון תורה ומצוות. איז אמת טאקע אז דאס מוז שטיין אין תורה. ס'מוז שטיין אין תורה. מ'מוז דערציילן אידן אז בראשית ברא אלוקים און און די ליסטים וועלן טענה'ן אז איר האט צוגענומען דעם ענין פון עניני רשות, איר נעמט עס צו ביי אונז, ס'באלאנגט אונז, מיר האבן זיך צוטיילט מיט יעקב, מיר האבן גענומען עולם הזה, איר האט גענומען עולם הבא, לאזט אפ עולם הזה, זייט עס נישט מברר. כדי מ'זאל וויסן אז עס דארף זיין די עבודה און עס איז נישט קיין ענין פון ליסטים, ווי קומט עס אבער אז דאס זאל זיין די התחלה ופתיחה פון תורה, וואס קדימה בסדר אין תורה ווייזט אויף קדימה במעלה, און קדימה במעלה איז גאר תורה, נישט דער ענין פון מעשה בראשית, ווערט דאך די שאלה נאך אסאך שווערער, וואס מען האט געפרעגט אין אות א'. אות ד', איינער פון די ביאורים וואס מען קען זאגן אין דעם. איינער פון די ביאורים וואס מען קען זאגן אין דעם אף על פי אז עבודת הכיבוש בלשון החסידות עבודת עבודת הבירורים יא מען ניצט מען זעהט די גויים ניצט דעם ענין פון כיבוש מען ניצט דעם ענין פון בירורים מען איז מברר מען נעמט מען איז מברר מען נעמט אויס דעם רע און מען ניצט דעם טוב פון דעם איז אין סדר המדרגות ווען מען רעדט וועגן סדר המדרגות איז עבודת הבירורים ווי ער האט געזאגט יעצט איז דאך נידעריגער פון לימוד התורה וקיום המצוות כנזכר לעיל ווי מען האט עס געלערנט ווי מען האט עס געלערנט פון דעסוועגן איז די כוונה עליונה בבריאת העולם, איז דער רבי ברענגט אראפ דעם באוואוסטן תנחומא, דער אלטער רבי ברענגט עס אין פרק ל ו אין תניא, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, וואס מיינט, ווי דער אלטער רבי טייטשט עס אפ אין תניא פרק ל ו, א תחתון, שאין תחתון למטה ממנו. דער אלטער רבי ברענגט א ראיה, וואנעט ווייס איך אז אצילות איז נישט נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים איז אין אצילות, ווייל אויב עס וואלט געווען אצילות וואלט ער נישט געמאכט בריאה יצירה עשיה און עשיה גשמית. תחתון שאין תחתון למטה און דער לשון פון דעם פון רב תנחומא, דער תנא רב תנחומא זאגט, נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, ניצט דער אלטער רבי דעם לשון שאין תחתון למטה ממנו, און די כוונה פירט זיך אויס אין עבודת הבירורים מער און טיפער ווי דורך לימוד התורה וקיום המצוות. איז ווען דו רעדסט אין סדר המדריגות, איז תורה אסאך העכער ווי דעם ענין פון בירורים. אבער דער אייבישטער וויל דאך האבן א דירה בתחתונים, ווי קען מען מאכן א דירה בתחתונים? איז אין בירור פון עולם הזה איז דאס אסאך, ווערט דאס געטון מער און טיפער ווי דורך לימוד התורה וקיום המצוות היות אז דורך איר ווערט א דירה לו יתברך מען נעמט די פשוט'ע זאכן די חול און מען איז מעלה לקדושה מען גייט אין ביזנעס און מען טוט אלעס על פי הלכה און מען זאגט א קאפיטל תהילים אויף די טרעין מען לערנט עפעס מען איז מברר דעם פלאץ אויך אין דברי רשות של האדם דאס וואס דער אייבישטער האט געוואלט וואס זיי זענען תחתונים ממש. במילא זאגט דער רבי איז גערעכט די שאלה איז געווען זייער שווער אז אויב איך זאג אז די מעלה פון תורה איז אסאך העכער ווי די מעלה פון פון פון פון בירורים פארוואס הייבט ער אן מיט בירורים האט דער רבי געענטפערט אז טאקע אין אין מדרגות איז תורה העכער ווי בירורים אבער דער אייבישטער וויל דאך א דירה בתחתונים דירה בתחתונים ווערט געמאכט מער מיט דעם ענין פון בירורים ועל דרך זה איז דא אן עילוי אין דער עבודת עבודה בנפש אדם מיר וועלן זען אן עילוי אין עבודת נפש האדם אין דעם בירורים העכער ווי דעם ענין פון פון תורה אז ביי עבודת הבירורים דארף מען ביי זיך ארויסרופן טיפערע כוחות הנפש ווי ביי לימוד התורה וקיום המצוות זע איך אז ס'דא ליגט דא עפעס באהאלטן כדי צו אויפטון אז אויך ווען מ'געפינט זיך נישט אין די ד' אמות פון קדושה נאר מ'פארנעמט זיך מיט וועלט עניינים א גאנצן טאג זיצט מען ביי די ארבעט און מ'איז פארנומען מיט מיט מיט מיט מיט רגיל'ע זאכן מיט וואכעדיגע זאכן זאל מען אויך דאן בלייבן צוגעבונדן צו קדושה ביז אז אלע עניני רשות ווערן געטון נאר לשם שמים אדער נאך העכער ער קומט צו צו א דרגה וואס בכל דרכיך דעהו נישט נאר ער טוט עס אז עס זאל זיין לשם שמים ער עסט אז ער זאל קענען דאווענען און לערנען ניין די דוגמא אויף דעם איז ער עסט ער עסט לשם שמים עס קומט שבת איז דער עסן אליין איז נישט נאר ער דארף עסן לשם שמים בכל דרכיך דעהו דער עסן איז א מצווה מצווה לענג את השבת זאגט דער רבי אז א איד זאל צוקומען א גאנצן טאג האלטן אין א מצב פון לשם שמים און בכל דרכיך דעהו דארף מען זיין בפשטות פרימער לשון פון רבי'ן מ'דארף בפשטות זיין פרימער זיצן לערנען איז אסאך גרינגער ווי ארויס צו גיין אין גאס און דארטן זיין מיט די זעלבע קדושה ווי מ'איז אין שול מען מוז אנקומען צו א שטארקערער התקשרות הנשמה מיט'ן אויבערשטן אז מען זאל עס קענען טון, וואס זאל נישט אפגעשוואכט ווערן אויך בעת דער התעסקות מיט ענייני העולם. וואס זעען מיר? זעען מיר אז נישט נאר אין דעם ענין פון נתאוה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים איז דער ענין פון בירורים העכער, אין סדר המדריגות איז תורה העכער, אבער צו מאכן א דירה בתחתונים איז דאס העכער, מען זעט עס אויכעט אין דעם אדם, ווען ער לערנט תורה און מצוות האט ער נישט כמעט שטערט אים נישט ער דאווענט ער זיצט אין שול דאווענט ער זיצט אין שול לערנט ער דעמאלט איז ער צוגעבונדן מיטן אויבערשטן בפשטות אפענע רייד ער גייט ארויס אין גאס און ער גייט אין גאס און ער גיט אכטונג אויף די אויגן ער גיט אכטונג אויפן מויל ער גיט אכטונג אויף די ביזנעס וואס ער מאכט עס זאל זיין אלס אלס על פי הלכה דארף זיין ער דארף זיין אסאך פרימער און אנקומען צו א שטארקער התקשרות פון די נשמה זעה איך אונז אין ביידע זאכן סיי אין דעם עצם ענין און סיי אין די עבודה פון דעם אידן און דאס איז אויך דער טעם וואס פתח בבראשית יעצט וועט מען פארשטיין פארוואס פתח בבראשית ווייל שלימות ועיקר ותכלית הכוונה פון בריאה דירה בתחתונים שאין תחתון למטה ממנו פירט זיך דורך פירט זיך דורך דער עבודה פון בראשית ברא עבודת הברורים ווי ווערט עס געטון ס'פירט זיך דורך דער עבודה פון בראשית ברא עבודת הברורים זייער געשמאק פארשטאנדיג אז מ'זעט דעם חילוק סיי אין עולם און סיי דאס דערפאר איז פתח בבראשית אות ה. דער ביאור איז אבער נישט מספיק זאגט דער רבי, ווייל פון המשך הלשון ומה טעם פתח בבראשית שאם יאמרו אומות העולם איז מוכח אז פתח בבראשית איז דערפאר וואס לולא זה אפילו ווען בראשית וואלט געשטאנען שפעטער אין תורה וואלט נאך געבליבן אן ארט אויף טענת האומות אז לסטים אתם כנ"ל סעיף א'. ס'איז נישט גענוג? וואס דער המשך הלשון? ומה הטעם פתח בבראשית, שאם יאמרו אומות העולם. אז די אומות העולם, אויב פאר אומות העולם האט ער עס געקענט שטיין נאך, נאך החודש הזה לכם. אין דברים האט ער עס געקענט שטיין, פארוואס דווקא פתח בבראשית? איז דער ביאור איז נישט גענוג?

וועט מען דאס פארשטיין על פי הידוע, קומט אויס אז די שאלה בלייבט די זעלבע שאלה, פארוואס דארף עס זיין אזוי? וועט מען דאס פארשטיין על פי הידוע אז אין עניני עולם זענען דא צוויי סוגים. ער ברענגט אראפ אין תניא פרק ו' און ז' און אין כמה מקומות ברענגט זיך דער ענין. אין עניני עולם איז דא צוויי זאכן. צוויי סוגים פון עבודות, א', דברי הרשות, מיר האבן שוין גערעדט פריער די פרטים וואס מיינט דברי הרשות, וואס זייער כיבוש ובירור איז דורך דער עבודה פון כל מעשיך לשם שמים און בכל דרכיך דעהו, און כמובן, אויכעט לימוד התורה וקיום המצוות. כיבוש ובירור ווי מאכט מען דאס? מען מאכט דאס אדער מעשיך לשם שמים אדער בכל דרכיך דעהו א גאנץ טאג ווען ער טוט אין די ארבעט, און ס'איז פארשטאנדיג אויכעט אז לימוד התורה וקיום המצוות טוט דאס, דאס איז איין סארט עבודה. דערנאך דא די צווייטע סארט ענין, ווי ער זאגט ס'דא צוויי סוגים, דברים, ב' דברים האסורים, וואס זייער חיות איז פון ג' קליפות הטמאות לגמרי, וואס איז דארטן? שאין בהם טוב כלל, ס'דא צוויי סארטן עבודות, עבודה וואס מען קען טון, און עבודה וואס מען קען נישט טון. אט די דברים אסורים וואס זיי קומען פון ג' קליפות הטמאות, זיי קען מען נישט מברר זיין. וואס אויך די זאכן האבן א ניצוץ קדושה, וואס איז זיי מהווה ומחיה ומקיים, ווארום דער קיום פון יעדער זאך איז פון קדושה דווקא, ס'איז נישטא קיין זאך אויף די וועלט וואס ס'קען זיין ס'זאל לעבן אן חיות אלוקי, מוז מען זאגן אז ס'האט אויך א ניצוץ אלוקי. אפילו ס'איז שלש קליפות הטמאות אז נישט וואלט דאס נישט געווען דארטן טאמער דער אויבערשטער איז דאס נישט מחיה מהווה יעדן סעקונד איז דאס נישט דא די איינציגע זאך איז נאר נאר דער אור הקדושה פון די ניצוצות איז אין זיי בתכלית ההעלם אזוי אז נאר זעלטן נישט על דרך הרוב וואס תורה דאך אלעמאל תורה על דרך הרוב מדברת ווערן זיי נתברר דורך ביטול ברוב ובשישים ס'קען אמאל זיין זאכן וואס מען טאר נישט טון אבער אבער אין מבטלין איסור לכתחילה זאגט דער רבי אין הערה 30 ס'האט זיך געמאכט אז ס'האט זיך אויסגעמישט א ביסל מילך מיט פלייש אין א טאפ פון פלייש קומט מען צום רוב און מען מעסט אפ און מען זאגט אז ס'איז געווען א סך מער ס'איז געווען שישים לגבי די מילך איז מען עס מתיר איז דא אמאל וואס מען קען מאכן אבער רוב זאכן קען מען נישט נאר זעלטן נישט על דרך הרוב ווערן זיי נתברר דורך ביטול ברוב ובשישים, ביז אז ס'ווערט זדונות נעשו כזכיות, ווען ווערט דאס? דורך תשובה מאהבה ווי די גמרא זאגט אין יומא, וכיוצא בזה, אבער על דרך הרגיל, ווען מען רעדט וועגן די שלש קליפות הטמאות זאכן וואס מען טאר נישט טון, אלע סארטן זאכן, עורלה, חזיר, בשר בחלב, די אלע זאכן, זיי קענען נישט נתברר ווערן און עולה זיין אין קדושה. און דערפאר זענען זיי דברים האסורים. שטייט ווען משיח וועט קומען, וועט עס ווערן מותר, אבער יעצט איז די זאך וואס מען קען דאס נישט מברר זיין, און ווי ווערן זיי אנגערופן דברים האסורים? איז דא איין זאך א עבודה פון דברי הרשות וואס איז מברר דורך דורך מע דורך כל מעשיך לשם שמים ובכל דרכיך דעהו און לימוד התורה וקיום המצוות, און די צווייטע סארט זאך וואס מען קען דאס נישט מברר זיין. לפי זה יש לומר, לויט דעם וועט מען קענען ענטפערן זייער געשמאק, אז דער עיקר טענה פון ליסטים אתם ברוחניות איז בנוגע די זאכן וואס בשייכות צו זיי האט די טענה אן ארט על פי תורה, על פי תורה איז דא א ארט אז אין רוב זאכן קען מען זיי נישט מברר זיין, ווארום א איד וואס זיין הנהגה איז על פי תורה איז נישט שייך צום בירור פון דברים האסורים, איז על פי תורה קען מען דאס גארנישט מברר זיין, עס דארף עס דארף זיין נאר דער ענין פון סור מרע, נישט טון. ווען איך לערן תורה און איך טו מצוות, כל מעשיך לשם שמים איז איך טו, דא איז דווקא דער נישט טון, מיט דעם נישט טון בין איך מקיים די מצוה, ס'איז א לא תעשה. עניני איסור דארף מען דוחה זיין. דער אלטער רבי שרייבט אין ליקוטי תורה אין שיר השירים אין הערה צוויי און דרײַסיק, לא יעלה הניצוץ, רק נדחה לחוץ. עניני איסור דארף מען דוחה זיין, דאס הייסט אז על פי תורה זענען זיי כאילו ווי נישט אין רשות פון א אידן, איך קען גארנישט טון מיט דעם, קען ער עפעס טון מיט א חזיר, איך קען גארנישט טון מיט דעם, נאר ברשות הקליפה, דאס באלאנגט ברשות הקליפה. און דעריבער, יעצט וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג וואס מען טוט דא מיט דעם ענין פון בראשית, פארוואס די תורה הייבט אן מיט בראשית, וואס קומט אונז לערנען און ס'פארענטפערט זיך אויכעט אויף דעם וואס די גוים טענה'ן ליסטים, דער עיקר נקודה וואס זיי טענה'ן ליסטים איז גארנישט אויף עניני רשות, זיי טענה'ן אויף דעם ענין וואס זדונות נעשו לו כזכיות, און ס'דא און א איד קען עס מברר זיין ווי אזוי, דער רבי מאכט עס זייער געשמאק, און דעריבער ווען בראשית וואלט געשטאנען וואלט געשטאנען נאך החודש, און נאך מער ס'וואלט געווען לעיכובא ווי דערמאנט פריער, אז ווען ס'שטייט אלע מאל לא היה און איז דאס לעיכובא ווי מ'האט געלערנט ביי דעם ענין פון דעם עומר שטייט דארטן לשון העומר לא בא אלא מן החדש לעיכובא לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם זאגט דער רבי מצד תורה עצמו פאדערט זיך אז איר התחלה זאל זיין פון החודש תורה אליין פאדערט אז ס'זאל זיך טאקע אנהייבן פון החודש לא היה צריך להתחיל דאס הייסט אז עס וואלט געווען דער אופן עבודת הכיבוש והבירורים נאר על ידי לימוד התורה וקיום המצוות וואלט כבשתם ארצות שבעה גוים וואס איז כולל דעם בירור פון די ניצוצות שבג' קליפות הטמאות געווען גזילה ווען די תורה וואלט אנגעהויבן מיט מיט דעם שפעטער דאס הייסט אז עס וואלט געווען דער אופן עבודת הקודש ובירורים ווי וואלט געווען די עבודה פון בירורים נאר לימוד תורה וקיום מצוות, ווייל אזוי שטייט דאך די תורה הייבט זיך אן מיט החודש הזה לכם. יעצט ווערט דאך די שאלה, זענען זיי דאך גערעכט, זיי האבן דאך א טענה אז ס'איז א ענין פון גזילה, אויף דעם וועט קומען דער ענטפער יעצט געשמאק, פשוט געוואלדיג, פארוואס מען מוז אנהייבן מיט בראשית ברא אלוקים און נישט עס שרייבן שפעטער. אות ו', די טענה ווערט פארענטפערט דערמיט, וואס פתח בבראשית? מען האט ערשט געזאגט אז על פי תורה דארף זיך עס אנהייבן החודש הזה לכם, און ס'הייבט זיך אן מיט החודש הזה לכם, וואלט אויסגעקומען אז די אז די עבודה פון כיבוש און בירורים האט צו טון מיט תורה, ס'הייבט זיך דאך אן החודש הזה לכם, מילא וואלטן זיי דאך געהאט די אמת'ע טענה, וועט דער רבי ענטפערן ניין, אף על פי אז מצד תורה קענען די ניצוצות פון דברים האסורים נישט נתברר ווערן, איז אבער מצד הקדוש ברוך הוא אליין, וואס דער אייבישטער איז דאך למעלה מתורה, געגעבן געווארן דער כח אויף תשובה. וואס תשובה מאהבה טוט אויף אז די זדונות זאלן ווערן זכיות. חס ושלום א איד האט עובר געווען אויף א זדון, אויף די ערגסטע זאך וואס ס'קען זיין, ער מאכט תשובה מאהבה, און נישט נאר וואס ס'ווערט פארגעבן, נישט נאר וואס ס'ווערט שגגות, נאר ס'ווערט ממש זכיות, דאס קומט נאר פונעם אייבערשטן אליין. וואס תשובה מאהבה טוט אויף אז די זדונות זאלן ווערן זכיות כמאמר חזל ווי עס שטייט אין פסיקתא דרב כהנא און ילקוט שמעוני אז דווקא ווען שאלו להקדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו אמר להם יעשה תשובה ויתכפר לו מה שאין כן ווען שאלו לתורה תורה האט נישט געענטפערט אזוי דער רבי זאגט לכאורה תורה האט דאך יא געענטפערט, תורה האט דאך געענטפערט אז מען דארף אז תשובה העלפט, און דער רבי אין הארה פֿינף און דרײַסיק, אף שגם מענה התורה יביא אשם, צריך להיות עם התשובה דווקא, דער אשם אליין איז נישט מכפר, עס דארף זיין די תשובה, הנה על פי מענה התורה מועילה התשובה רק שהזדונות יעשו כשגגות, דאס וואס תורה זאגט יביא אשם ווערט עס נאר שגגות, ולא נתכפרו לגמרי, ואחר כך נאך וואס ער האט תשובה געטון דאן א קרבן שעל ידי הקרבן מתכפר השוגג זייער געשמאק איז קומט אויס אז לויט תורה איז טאקע נישט דא דער עניין פון לכתחילה אז נעשו לו כזכיות מיט תשובה דאס וואס דער אויבערשטער האט געזאגט חוטא מה עונשו יעשה תשובה ויתכפר לו וואס דורך דעם ווערן נתברר אויך די ניצוצות א איד האט בכוח פונעם אויבערשטן אליין וואס איז העכער פון תורה, אין תורה אליין קען עס נישט זיין, ס'איז העכער פון תורה, האט א איד דעם כח אז ער קען מברר זיין אויף די זאכן, טאמער חס ושלום איז דורכגעפאלן, קען ער די זאכן אויכעט אויפהייבן, ווארום ס'איז דאך ממך הכל, אויך דברים האסורים ווי געזאגט פריער, וכנל אז זייער קיום וחיות איז פון די ניצוצי קדושה שבהם, פון דעם לעבן זיי, און אויך זיי זענען אין דער בעלות פון אויבערשטן, אלס באלאנגט צו דעם אויבערשטן. וויבאלד אז עצמותו יתברך איז העכער פון די גדרים פון העלם וגילוי, דער אייבערשטער איז העכער פון די אלע זאכן, זענען אויך די ניצוצות קדושה אין וועלכע דער אור אלוקי איז בתכלית העלם מיוחד מיט אים, אלץ איז מיוחד מיט'ן אייבערשטן, און פון דארטן נעמט זיך דער כח אויף תשובה צו מברר זיין אויך די ניצוצות און זיי מעלה זיין לקדושה. נאר היות אז וועט איז זייער געשמאק פארשטאנדיג פאר וואס פתח בבראשית אונז צו לערנען אז אפילו די זאכן נישט נאר מען הייבט אן החודש הזה לכם תורה ומצוות נאר מען הייבט אן מיט בבראשית ברא אלוקים אלץ באלאנגט צום אייבערשטן אפילו די זאכן אויכעט און דא קומען די גוים און זיי האבן א טענה וואס וועט מען זיי ענטפערן כח מעשיו הגיד לעמו דער אייבערשטער האט געזאגט די אידן אז זאגט די אידן אז זיי זאלן געדענקען אז אלץ איז מיינע און כ'האב זיי עס געגעבן מיט א סיבה און איך נעם עס צוריק פון זיי אז אפילו אויף די דברים האסורים איז וואס זיי קענען האבן א טענה אז דאך זיכער זייערע דער איד קען עס גארנישט מברר זיין ניין אלץ באלאנגט צום אייבערשטן דער איד קען עס שוין מברר זיין נאר היות אז ותורה אור, דער גילוי פון אלע עניני קדושה איז דורך תורה, תורה ברענגט אראפ דעם ענין פון אור, אויך די וואס מצד עצמן זענען זיי העכער פון תורה ווערן אראפגעברענגט דורך תורה, ווערט אויך דער ענין התשובה, בירור הניצוצות שבדברים האסורים, געזאגט און נתפרש דורך תורה. זייער זייער א געשמאקער ווארט. תורה האט געזאגט אז מען דארף ברענגען א אשם, דאס הייסט אז פריער דארף מען תשובה טון, דערנאך ברענגט מען א אשם, יעמאלט קען ווערן דער ענין פון כפרה. דער ענין פון תשובה איז אסאך העכער פון תורה, עס קומט פונעם אייבערשטן אליין, וואס איז די ראיה? תשובה איז מכפר אויף ביטול תורה, תשובה איז מכפר אויף אז איינער האט געטון א עבירה וואס שטייט אין תורה נישט צו טון, איז דאך תשובה העכער ווי תורה, תשובה קען מכפר זיין אויף תורה, וואו זע איך אבער דעם ענין פון תשובה? ווערט דערמאנט דווקא אין תורה יעדע זאך מוז קומען דורך תורה איז דער ענין וואס איז העכער פון תורה קומט אויך דורך תורה דאס וואס דער רבי זאגט דא און אין דעם באשטייט דער חילוק יעצט וועט מען פארשטיין זייער געשמאק דעם חילוק צווישן די צוויי נוסחאות הנל די צוויי נוסחאות איין נוסח איז אז לא היה צריך להתחיל ס'האט אינגאנצן נישט געדארפט שטיין ניין נוסח איז לא היה צריך לכתוב ס'האט אינגאנצן נישט געדארפט שטיין און דער מאמר וואס רש"י ברענגט אראפ פון רבי יצחק מ'האט נישט געדארפט אנהייבן מיט דעם נאר שפעטער ווי געזאגט פריער דער רבי וועט דאס מחבר זיין ביידע זאכן אז ס'האט צו טון צו דער עבודה פון אידן ביידע מדרשים און אין דעם באשטייט דער חילוק צווישן די צוויי נוסחאות הנל סעיף א' אין מאמר רבי יצחק א' מה טעם כתב מבראשית ס'האט אינגאנצן נישט געדארפט שטיין און די צווייטע זאך ב' מה טעם מה טעם פתח בבראשית אויב דו האלטסט אז ס'דארף שוין יא שטיין האט עס געדארפט שטיין אסאך ווייטער אויף דעם בירור פון דברי הרשות איז גענוג כתב מבראשית, ס'דארף שטיין, אבער ווען דארף עס שטיין? קען שטיין שפעטער אז עס ווערט געשריבן אין תורה בכלל, ווייל אף על פי אז אויך די עבודה האט א יתרון לגבי דער עבודה פון תורה ומצוות, די עבודה האט א יתרון ווייל דאס איז געמאכט א דירה בתחתונים כנל סעיף ד', גיט אבער תורה אן ארט אויף דער עבודה, ואדרבה תורה איז מחייב די עבודה. איז וואלט געווען גענוג ווען עס וואלט געשטאנען שפעטער מה שאין כן דעם בירור פון דברים האסורים דא אויף דעם מוז מען אנקומען אז מה טעם פתח אז ס'קען נישט שטיין ווייטער נאר ס'מוז שטיין דא פון אנהייב מה שאין כן דער בירור פון דברים האסורים איז נישט על פי סדר התורה ווארום אפילו האומר אחטא ואשוב טוט אן עבירה און איז מתחייב בעונש לפי ערך הפגם ווי דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק כד ווייל ער איז פוגם וכו', ומצד דעם ענין אין כיבוש ארצות שבעה גוים מוז עס שטיין אין פתיחת התורה. וויבאלד אז דער ענין וואס מען נעמט דאך צו די זאכן, מען רעדט דאך נישט אפילו וועגן א זאך וואס איז העכער פון סדר התורה, מען רעדט וועגן דברים האסורים וואס ווערן נתברר דורך דעם ענין פון תשובה מאהבה, וויבאלד דער כח אויף דעם בירור איז פון אן ארט וואס איז העכער פון תורה, קומט עס דעריבער אין תורה גופא אלס התחלת ופתיחת התורה, איך מוז עס האבן אין אנהייב תורה, קומט אונז ווייזן אז דאס קומט פון א העכערן פלאץ פון תורה, די עבודה צו מברר זיין אפילו א דבר וואס איז אסור, וואס איז נאך נישט על פי סדר התורה, דערפאר מוז עס שטיין אין אנהייב. דער רבי לייגט צו אין ארוחת רש י וואס מיר האבן געזאגט פריער, על דרך שתשובה מכפרת גם על ביטול תורה, ועד שנעשה לו כזכיות, אות ז'. און דאס איז אויך וואס רבי יצחק זאגט ומה טעם פתח בבראשית משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים וואס שטייט דארט אין פסוק אין תהילים כח מעשיו הגיד לעמו שטייט גארנישט דערמאנט וועגן די ליסטים מיט אלע אנדערע זאכן דער אייבערשטער רעדט צו אידן עמו איז נמשך געווארן

נאך העכער ווי די התאחדות פון תורה בקודשא בריך הוא, אידן זענען מאוחד אין אייבערשטן נאך מער ווי תורה, כמאמר חזל, ווי ס'שטייט אין בראשית רבה, אין תנא דבי אליהו רבה, דער אלטער רבי ברענגט שוין אראפ אין ליקוטי תורה אין שיר השירים, אז ישראל קדמו לתורה, דעריבער האבן אידן דעם כח פון הקדוש ברוך הוא שלמעלה מתורה, זיי האבן א כח פון למעלה מתורה אויף ענין התשובה דורך וועלכע זדונות נעשה לו כזכיות, זייער געשמאק פארשטאנדיק יעצט דער פסוק כח מעשיו הגיד לעמו, ערשטנס ערשטנס בפשטות הגיד לעמו, ער זאגט די אידן איר זאלט וויסן וואס אייער עבודה איז, די צווייטע זאך איז כח מעשיו דער אייבישטער הגיד האט ממשיך געווען לעמו דעם כח פונעם אייבערשטן אליין וואס איז העכער ווי תורה, ווייל אידן זענען העכער ווי תורה צוגעבונדן אינעם אייבערשטן. נאר היות אז עבודת האדם איז בסדר והדרגה, די סדר פון א איד מוז דאך זיין אלעמאל בסדר והדרגה, מען קען נישט שפרינגען, מען דארף גיין בסדר והדרגה, איז אזוי אויך אין ענין התשובה, איז אויכעט דער ענין וואס דארף זיין בסדר והדרגה. בתחילת העבודה ווען די דרגה פון תשובה ביים מענטשן עצמו איז נאך אין אן אופן אז ער פילט אז זיין עבודה באשטייט אין אפרייסן זיך פון רע, ער האט נאך א שייכות צו רע, און זיין עבודה איז ער דארף זיך האלטן אין איין אפרייסן פון רע, איז די תשובה בהרגשתו אן ענין בדוגמת גזילה. זיין פילינג, ער פילט אז ער נעמט עפעס צו, ער דארף צונעמען אן ענין וואס געהערט כאילו צו רשות הקליפה, ס'ציט זיך אים צו טון די זאך, און ער דארף זיך האלטן אין איין אפהאלטן, ער דארף זיך אפרייסן פון דעם, קומט אויס אז ער נעמט צו פון זיי. דאס איין דרגה דערין, דערנאך אבער ווען ער קומט צו דער העכערער דרגה אין תשובה, ווי דער לשון אין קהלת, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, א מורא'דיגע געדאנק, דאס איז נישט אויף קיין עבירות, דאס איז נישט ער דארף זיך אפרייסן פון עבירות, אז ער פילט אז זיין תשובה, אין זיין תשובה די תנועה פון אומקערן זיך לשורשו ומקורו, זייענדיג אין דעם גוף, די נשמה זאל זיין אין אזא לעבעדיגקייט אזוי ווי זי איז געווען למעלה פאר זי איז אראפגעקומען למטה, ביז צו דעם דרגה פון אלוקים אשר נתנה, וואס דאס איז שורשו ומקורו הראשון פון די נשמה, ווייל ביי אים, ווי קען דאס זיין? ווייל ביי אים איז מאיר שורש נשמתו, ווי זי איז מיוחד מיט אלוקים. אשר נתנה, ווי דער לשון קהלת, והרוח תשוב אל אלוקים אשר נתנה, זייענדיג אין גוף, איז על דרך זה, האבן מיר דעם ענין ווי א מענטש וואס לכתחילה האט ער דעם ענין פון זיך אפרייסן פון עבירות, דערנאך ווערט אבער ביי דעם ענין פון תשובה ווערט אין א אופן פון והרוח תשוב אל אלוקים, איז על דרך זה בנוגע דעם בירור פון די ניצוצי קדושה, פון די דברים האסורים, וועלכע ער איז דורך דעם מברר, אז דעמאלט דערהערט ער ווי דאס איז נישט א ענין פון גזילה, נאר ס'איז ממך הכל. דעמאלט הערט ער אז ס'איז ממך הכל, ממילא דער אייבישטער האט אלץ באלאנגט צום אייבערשטן, און דער אייבישטער האט געגעבן דעם אידן דעם כח, אז ער האט עס אוועקגעגעבן צו די גוים, און ער גיט די אידן דעם כח אז זיי זאלן עס קענען עס ארויסנעמען, און ס'האט נישט טון גארנישט מיט גזילה. און די גאנצע ירידה פון די ניצוצות איז מלכתחילה געווען נאר בשביל העלייה, ווי דער לשון איז סותר על מנת לבנות. דער אייבערשטער האט זיי געגעבן לכתחילה די גויים, ער איז בעל הבית, ער קען זיי געבן, ער קען זיי צונעמען, אז לכתחילה האט געגעבן אז אידן זאלן עס קענען צונעמען, אז א איד זאל זיי צוריק מעלה זיין לשורשם ומקורם דורך תשובה. און דורכדעם ווערט אויפגעטון ביים אידן דעם עילוי פון תשובה, וואס יעמאלט איז מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד כולי ווי דער רמבם זאגט אין הלכות תשובה פרק ז' און דערפאר איז אויך ווי דער לשון צדיקייא אתא בתיובתא צדיקים האבן אויך תשובה ברענגט זיך דער לשון אז משיח אתא לאתבא צדיקייא בתיובתא וואס איז ער ביי צדיקים אין דער ענין פון תשובה האט דאך נישט געטון קיין עבירות תשובה איז נישט נאר אויף עבירות תשובה איז ביז דער לשון והרוח תשוב אל אלוקים אשר נתנה די העכסטע דרגה וואס ס'קען זיין אין די נשמה כהוראת חזל צו יעדער אידן ובנוגע צו יעדער טאג ווי די גמרא זאגט אין שבת כל ימיו בתשובה משיחת שבת פרשת ויקרא תשמ.